שמואל בית פרק י ב סאו אין די נעכטיגע פרק האבן מיר אונז געלערנט די מעשה פון דוד און בת שבע, אין דעם פרק לערנען אונז וואס איז געווען די תשובה פון דער אייבערשטער אויף די מעשה. אונז גייען לערנען אין די פרק דריי זאכן, די נבואה וואס נתן הנביא האט געזאגט פאר דוד, תוכחה און א עונש אויף די עבירה, צווייטע זאך, דער קיום העונש, דער יונגל וואס בת שבע האט געבוירן געווארן, טראגדיק געווארן פון די מעשה, איז געשטארבן, די מעשה פון דעם, שפעטער איז שלמה געבוירן געווארן, א נייע זון פון בת שבע. און דריטנס, די סיום פון די מלחמה פון עמון, וואס אינצווישן די מלחמה איז דאך געשען די גאנצע מעשה, סאו די גאנצע מעשה פון בת שבע איז געסענדוויטשט אינמיטן די מעשה פון עמון, יואב איז געגאנגען אין עמון, סוף גייען אונז לערנען אז דוד גייט צו עמון און ענדיגט די מלחמה וואס האט געהאט זיך אנגעהויבן צוויי פרקים צוריק מיט עמון. אבער וואס איז מיט נתן? איז די אייבערשטער האט געשיקט נתן, נתן הנביא צו דוד, און ער האט געזאגט א מעשה. ס'איז געווען צוויי מענטשן אין א שטאט, א גביר מיט א ארעם מאן, דער גביר האט אסאך צאן ובקר, האט אסאך נכסים, דער ארעם מאן האט גארנישט, ער האט איין קליינע שעפסעלע, וואס איז ממש, ער האט זי ליב, און זי לעבט מיט אים, און ער געבט איר צו עסן און צו טרינקען און אלעס, און ס'איז ממש אזוי ווי זיין טאכטער. איז געקומען א גאסט צו די גביר, און דער ארעמאן האט געטראכט, נו, דער גביר האט סארי געטראכט, נו, איך דארף נעמען איינע פון מיינע גרויסע סטאדע שאף צו געבן צו עסן פאר דעם גאסט, איך וועל נעמען דער ארעמאנ'ס איין שעפסעלע, דאס שעכטן, געבן פאר די גאסט, כך הוה. וואס זאגט דוד? ער רעגט זיך זייער שטארק, וואס א מין זאך איז דאס? ער שרייט אויף, חי השם! דער גביר איז א איז בן מוות ס'קומט זיך אים מיתה און קומט זיך אים מיתה און די כבש וואס ער האט גענומען פאר די ארעמאן זאל ער צאלן פיר מאל וואסערע מין זאך איז דאס נעמט די די ארעמאן'ס קליינע איין שעפסעלע האט אים נתן געזאגט דאס איז א זייער דראמאטישע מאמענט אתה האיש דו רעגסט זיך אויף דעם גביר דו ביסט דער גביר. און ער זאגט כה אמר השם לאמיך דיך מסביר זיין איך האב דיר געמאכט א מלך איך האב דיר געראטעוועט פון שאול איך האב דיר געגעבן שאול'ס גאנצע שטוב אלעס איך האב איבער אלעס איבער געגעבן פאר אים איך האב דיר געגעבן זיינע ווייבער איך האב דיר געגעבן די מלכות אויף אלע אידן ס'פעלט דיך אויס נאך ווייבער איך קען דיר געבן נאך ביסט א קעניג איך ווייס קענסט נעמען קענסט חתונה מיט וועמען דו ווילסט פונקט האסטו געדארפט נעמען איין ווייב וואס די אוריה החיתי האט נעבעך אים האסטו געדארפט נעמען און הרג'נען אים דורך די חרב בני עמון ס'הייסט האסט ארענדזשירט אז ער זאל געהארגעט ווערן ס'דאך ממש אזוי ווי דעם ארעמאן. איז לכבוד לכבוד אזוי ווי דעם גביר לכבוד דעם וואס וועט זיין לא תסור חרב מביתך עס גייט קיינמאל נישט אוועק גיין קיין שווערד פון דיין הויז גייסט האבן אסאך צרות מענטשן וועלן הרג'נען כה אמר השם כ'וועל ברענגען א פון דיין אייגענע שטוב וועט ארויף קומען אויף דיך שלעכטס און ער גייט נעמען דיינע ווייבער אזוי ווי דו האסט געטון פאר אוריה גע'גנב'עט זיין ווייב גייט מען נעמען דיינע ווייבער און שלאפן מיט דיינע ווייבער לעיני השמש בגלוי דו האסט געטון באהאלטן דיין עונש גייט זיין בגלוי אז מען גייט זעהן יעדער איינער כאילו גייסט האבן בזיונות אז מען האט גע'גנב'עט דיינע ווייבער דאס גייט מתקיים ווערען אבשלום שפעטער. שוין און דוד האט געכאפט געכאפט די תוכחה איך כאפ וואס גייט פאר וואס האט ער געזאגט חטאתי לה' ער איז מודה געווען ער זאגט ווידוי איך האב געזינדיגט איך האב טאקע נישט געטוהן ריכטיג וואס זאגט נתן וואס איז די ענטפער אה דו זאגסט זאגט ביסט מודה, איז דא אזא כלל וואס הייסט תשובה, דאס איז די ערשטע מאל, די קלארסטע מאל אין תנך, פאר דעם זאגן די חזל, דוד הקים עולה של תשובה, דאס איז די קלארסטע מאל וואס מען זעט איינער האט פשוט תשובה געטון, געזאגט חטאתי, דאס הייסט נעמען אויף די אחריות אויף מיך, געזינדיגט, דער אייבערשטער, גם ה' העביר חטאתך לא תמות, גייסט נישט שטארבן, פריער האט ער געזאגט לא תסור חרב מביתך, משמע ער זאל שטארבן, ניין, גייסט נישט שטארבן, אבער וואס, די די קינד וואס איז געבוירן געווארן צו דיר גייט שטארבן, שוין, עס איז נתן אהיים געגאנגען עד כאן די נבואה. איז וואס איז געשען איז ויגוף השם דער יונגל דער בעבי וואס בת שבע איז געבוירן געווארן פון די מעשה איז קראנק געווארן איז דוד וואס האט דוד געטוהן אנגעטוהן א כ'ווייס זיך אנגעהויבן צו פאסטן איז געשלאפן אין דער ערד געפאסט געבעטן דער אייבערשטער אז ער זאל רחמנות האבן אויף דער יונגל און די עבדים האבן געפרעגט וואס שלאפסטו אויף דער ערד און מאכסט זיך אזוי ער זאגט ניין וואס הייסט איך בין מתפלל ער האט זיך נישט געלאזט מיט זיי נישט געוואלט עסן מיט זיי נישט געוואלט גארנישט שוין נאך זיבן טעג איז דער יונגל געשטארבן. און דער דוד'ס קנעכט, זיינע באדינערס האבן מורא געהאט אים צו זאגן, ווייל זיי האבן געטראכט, קוק, אונז האבן פרובירט אים משכנע צו זיין צו זיין נארמאל, נישט צו פאסטן, זיך אזוי נישט זיך אזוי איבערצונעמען וועגן דעם, נישט געלאזט, יעצט גייען זיי זאגן ער איז געשטארבן, גיי ווייס וואס ער גייט אונז טון. אבער דוד האט געזען ווי זיי שמועסן זיך אזוי צווישן זיך, זיי זיי סיקרעטן, זיי זיי וויספערן אזוי, מתלחשים, האט ער זיי פארשטאנען וואס גייט פאר, האט ער געפרעגט, די אינגל איז געשטארבן? זאגט יא, געשטארבן. אינטערעסאנטע מעשה, וואס טוט דוד? טוט זיך אויף, שטייט זיך אויף פון דער ערד, טוט זיך אן זיינע קליידער, נארמאלע קליידער, ער גייט אין בית מדרש, ער גייט אין בית המקדש, בית השם, ס'נישט אין בית המקדש, אין די פלאץ וואו די ארון איז געווען, ער בוקט זיך, ער קומט אהיים, ער זאגט, נו, וואו איז די סעודה, וואו איז פרישטאג? זיינע קנעכט פרעגן אים, האלא, עפעס איז ראנג מיט דיך? ביז די יונגל איז געווען לעבעדיג, האסטו געוויינט, האסטו געפאסט, האסט נישט געוואלט שטיין אויף, אויפשטיין פון דער ערד, יעצט איז עס טויט, איז פרייליך, איז אלץ גוט. און וואס ענטפערט דוד? קוק, איך פארשטיי נישט. אז ער איז געווען לעבעדיג האב איך געפאסט כ'האב נאך געהאפט כ'האב טאקע באקומען א נבואה פון נתן אבער פון דא זעט מען קלאר דוד המלך האט געגלייבט אין די כח פון תפילה אפילו עס איז געווען א קלארע נבואה אז די אינגעל גייט שטארבן כ'האב געהאפט אפשר וועט די אייבערשטער רחמנות האבן און ער וועט יא לאזן לעבן די אינגעל אבער יעצט אז ער איז געשטארבן איז וואס וואס האב איך צו פאסטן וואס האב איך צו וויינען זאגט דוד אני הולך אליו והוא לא ישוב אלי איך גיי שטארבן ער גייט נישט צוריק קומען לעבעדיג סאו וואס איז דא צו וויינען מ'קען גיין ווייטער מיט לייף גאוס אן. שוין עד כאן המעשה, און וינחם דוד את בת שבע אשתו, ער האט מנחם געווען בת שבע און ער איז געקומען צו איר און זי האט געהאט נאך א אינגל געהייסן שלמה, זעסט דאס איז אויך א חלק פון די נחמה, זי האט געהאט נאך א אינגל וואס הייסט שלמה, און די אייבערשטער האט ליב געהאט די שלמה האט די אייבערשטער יא ליב געהאט, די נביא האט אים גערופן ידידיה, ס'הייסט ער איז א ידיד פון דער אייבערשטער. אקעי, יעצט גייען אונז צוריק צו די מלחמה, איז יואב האט ער געהאלטן אין לוחם זיין מיט די שטאט פון עמון, און ער האט געשיקט א שליח פאר דוד זאגן אז ער האט שוין געכאפט די עיר המים, א פלאץ פון וואסער וואס איז געווען דארט נעבן, און ער זאגט אים, אקעי, איך האלט שוין כמעט ביי די נצחון אויף עמון, נעם דיר צוזאם דער עולם און גיי אויפן שטאט, פארוואס? ווייל אויב איך וועל כאפן די שטאט, וועט עס זיין בושות פאר דיך, מען וועט זאגן, יואב האט געכאפט די שטאט, ס'איז יואב'ס שטאט, ס'פאסט נישט, דער מלך, דאס איז א זאך וואס מ'דארף דעם מלך, אדער זעט אויס מ'דארף מער מענטשן, האט דער מלך געקומען האט ער צוזאמגעברענגט מער מענטשן. אזוי האט ער געטון, און געגאנגען אין רבה, דאס איז די הויפטשטאט פון עמון, ער האט זיך געשלאגן און געכאפט ער האט גענומען די קעניגס די קעניגס קרוין פון עמון, אינטערעסאנט אז עמון האט עפעס א פעימאס קרוין דארט, געווען א כיכר זהב מיט א טייערע דיימאנט אין דעם, און דוד האט אנגעטון דעם קרוין, גענומען נאך אסאך שלל, און די גאנצע פאלק פון עמון האט ער ארויסגענומען, שטייט וישם במגרה ובחריצי הברזל, דאס הייסט לכאורה אז ער האט זיי געמאכט ארבעטן אויף מיט אייזן און אנדערע זאכן אזעלכע זאכן, קיצור זענען געווארן זיינע קנעכט און אזוי די גאנץ עמון און דוד האט מכניע געווען עמון.